מיטן פרק ט'. יא לכאורה זאל מען מיט. ער פאנגט אן מיט גערעדט אז ס'איז דא א נפש אלוקית נפש הבהמית דאס האט מען דאך גערעדט. איצטער רעדט ער אז ס'איז דא די מקום משכן נפש אלוקית און די מקום משכן נפש הבהמית דאס הייסט די נפש אלוקית איז זיך מתפשט אין דעם גאנצן גוף און נפש הבהמית איז זיך מתפשט אין דעם גאנצן גוף אבער וואו הייבט זיך דאס אן? איז נפש אלוקית הייבט זיך אן אין שכל, אין מח, דארטן הייבט זיך אן די נפש אלוקית, דארטן, פון דארטן הייבט זיך אן. און דער ענין פון נפש הבהמית הייבט זיך אן פון, פון, פון לב. כ'מיין, איך זאג סתם אזוי, מען דארף וויסן, ס'דא מח און ס'דא לב, ביידע זענען כללית'דיגע עניינים אינעם גוף. דער מח, דער מח איז דער, דאס וואס א מענטש האט די מעגליכקייט צו נעמען א ענין ווי ער איז, דאס איז כאילו זיך אוועקלייגן אויף א זייט און נעמען דעם ענין ווי ער איז, דאס איז דאך דער אויפטו פון מח. ס'דא א מענטש, דער הארץ, נעמט נישט א ענין ווי ער איז, דער הארץ, ער ווי ער ווי ער זעהט זיך אין יענעם ענין, האט עפעס ליב, וואס טייטש האט ליב? די טייטש איז ס'איז דא א זאך דארטן וואס עם געפעלט, ס'רעדט זיך וועגן זיך, נאר ער האט געפונען. דאס הייסט אין יענעם ענין איז דא עפעס א זאך וואס איז פאר אים גוט, ממילא וויל ער דאס. עס איז אלץ מען רעדט וועגן זיך. מען רעדט וועגן זיך. דאס איז די לב. לב מיינט ער זוכט, ער זוכט וואס איז אים גוט, וואס איז אים געשמאק. מה שאין כן מח, מח איז נישט, מח איז דער מעגליכקייט וואס א מענטש האט, ס'איז כאילו זיך מסלק זיין, זיך מסלק זיין אויף א זייט, נעמען דעם ענין ווי ער איז. דאס איז די חילוק צווישן נפש אלוקית און נפש הבהמית. נפש הבהמית, די נקודה פון נפש הבהמית איז ישות, איך בין פאראנען, ס'פאנגט זיך אלץ אן פון מיר, און אין דעם, פון דעם, דאס איז די נקודה, די נקודה בין איך. נפש אלוקית איז דער וואס ער. איז שייך צו נעמען דעם אמת, דעם אמת פונעם אייבערשטן, נפש אלוקית נעמט דעם אמת פונעם אייבערשטן, נישט נישט נישט מבחינתו, דאס איז נאר ער נעמט דעם אמת פון אלוקות, איז דער תנועה אין א מענטשן, זאג נאר, זאג, די נפ, דער שכל פון א מענטש איז נישט אייבערשטער, איז נישט עפעס, און און דער הארץ, אבער איך זאג, וואס איז דער חילוק צווישן א הארץ און א קאפ?

ממילא איך וויל אים. סאו אלץ רעדט זיך וועגן ס'איז די נקודה פון זיך. מה שאין כן די קאפ, כ'מיין ס'ווענדט זיך אבער די קאפ איז דער נעמען דעם ענין ווי דער ענין איז. אפשר דארף מען עס בעסער מסביר זיין, מ'דארף עס בעסער מסביר זיין. אבער ס'איז דא א הארץ און ס'איז דא א קאפ. איז די נפש אלוקית איז שורה אין מח. ווייל דער מח דארטן איז דער ארט וואו מען קען אנפאנגען נעמען דעם ענין ווי ער איז, מה שאין כן נפש הבהמית וואס נקודת נפש הבהמית איז זיך, איז די שורה אין הארץ, הארץ איז ענין פון זיך, אפשר זאג איך צו, מען דארף אפשר נישט זאגן. דערנאך פאנגט ער אן זאגן אך הנה כתיב ולאום מלאום יאמץ, לאמיר נאכאמאל ליינען פון דארטן אך הנה כתיב,

ושיהיו סרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם, דאס הייסט יעדער איינער וויל ער וויל איינעמען דעם שטאט לכבוש לכבשה און ולמלוך עליה, ווייסט וואס לכבשה ולמלוך עליה איז צוויי דרגות, ס'איז דא מען איז כובש א שטאט און דערנאך ווערט מען א מלך אויף די שטאט, ווען מען איז כובש א שטאט נישט טייטש די מענטשן זענען געווארן דיין דיין דיינע. דו ביסט א מלך, דו ביסט, דו האסט כובש געווען דעם שטאט. די צווייטע מדריגה איז דו ווילסט כובש זיין דעם שטאט, און דערנאך ווילסטו ווערן דער מלך, דהיינו וואס מיינט ווערן א מלך, להנהיג יושביה כרצונו, און ושיהיו סרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם, דאס מיינט א מלך. מלך מיינט אז מען פאלגט. איז כך שתי הנפשות האלה. וואס? וואס מיינט א עיר קטנה? אויף וואס איז נוגע די עיר? וואס נוגע די עיר קטנה? ס'איז א לשון הפסוק, יא. יא, וועגן די חכם און די דאס, ס'איז עפעס א פסוק. פארוואס רופט מען עס א עיר קטנה? אפשר דארף מען זיך, איך ווייס נישט. כי הגוף נקרא עיר קטנה, נקרא עיר קטנה איז א פסוק. יא, איז כך שתי הנפשות.

ובטלים אצלה לגמרי, ווייסטו דאס איז שוין מערער פאר דעם, דאס איז מערער ווי סרים למשמעתה, ס'זאל זיין נאכמער, עס זאל זיין בטלים אצלה לגמרי, ומרכבה אליה, און ס'זאל זיין א מרכבה, כאפסט עס דריי עניינים, סרים למשמעתה, ובטלים אצלה לגמרי ומרכבה אליה, ויהיו לבוש,

און די ג' לבושים פונעם גוף זאלן זיך אנטאן אין דעם גוף, ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם, ולא יעבור זר בתוכם חס ושלום. דאס הייסט אז די נפש אלוקית האט דאך האט דאך בחינות, און האט לבושים. איך זאג, איך ווייס שוין וואס איך רעד אזוי פול היינט, אבער כ'האף. די ערשטע זאך רעדט ער.

איז דאס אלס רעדט זיך אין דער ביטול פון דעם גוף צום נפש אלוקית. דאס רעדט זיך אלס אז דער גוף זאל זיין בטל צום נפש אלוקית. נפש אלוקית וויל אז דער גוף זאל זיין בטל צו נפש אלוקית. און אין די מדריגה פון דעם ביטול פון דעם גוף צום נפש אלוקית איז ווייסט איז דא מדריגות. ס'דא די ערשטע זאך איז מושלת עליו ומנהיגתו. און וכל האיברים יהיו סרים למשמעתה ובטלים אצלה ומרכבה אליה, דאס איז די ערשטע זאך, איז די ערשטע זאך איז אז די נפש אלוקית וויל אז דער גוף זאל זיין בטל, און אין דעם ביטול גופא איז דא כמה מדריגות, דערנאך רעדט ער ווייטער אז ער וויל נישט נאר אז די גוף זאל זיין בטל, נאר אז די נפש אלוקית זאל זיך אנטון אין דעם גוף, דאס דאס רעדט ער ווייטער, און ויהיו לבוש.

ווי די נפש האלוקית טוט זיך אן אינעם גוף, ויהיו לבוש לעשר בחינותיה, אז די די עשר בחינות פון דעם נפש האלוקית זאל זיך אנטאן אינעם גוף, און אויכעט די ג' לבושיה הנ"ל און די ג' לבושים פון דעם נפש האלוקית זאל זיך אנטאן אינעם גוף, שיתלבשו כולם באיברי הגוף, ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם, ולא יעבור זר בתוכם חס ושלום. דאס דער רצון איז אז די נפש אלוקית וויל אז דער גוף זאל זיין אינגאנצן אנגעפילט מיט די מיט די בחינות און די לבושים פון נפש אלוקית און קיין אנדערע זאך זאל דארטן נישט זיין. דאס איז די נפש אלוקית זאל זיך דארטן אינגאנצן אנהערן. אזא אזא אזא אזא ווי רופט מען עס? כ'ווייס נישט ווי מ'זאגט עס אויף אידיש. אין ענגליש איז קאלד עספירעישאן, איך ווייס נישט דא דא איינער וואס קען ענגליש. דאס איז וואס וואס איז זיין באגער, באגער איז דא עפעס אזא ווארט באגער אין אידיש? א באגער, באגער, אה שאיפה, שאיפה. דהיינו טייטשט ער אפ אז תלת מוחין שבראש יהיו ממולאים מחבד שבנפש אלוקית. דאס איז די דריי מכון שבראשית פון דעם גוף הגשמי, זאלן זיין אנגעפילט מיט חבד שבנפש אלוקית, שהיא חכמת הוויה ובינתו, להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר ואין סוף. דאס איז די ערשטע זאך, דאס וויל ער, ער וויל, דאס איז נפש אלוקית וויל אז די חכמה און בינה זיינער זאל זיך אנפילן אין דער חבד שבמוחין שבראש, די מוחין שבראש זאל זיין אנגעפילט מיט חבד שבנפש אלוקית, ולהוליד להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר ואין סוף, זיך אריינטראכטן אין די אין גרעסקייט פונעם אייבערשטן וואס איז אין חקר ואין סוף, וואס איז אין חקר ואין סוף, ולהוליד מהן און דורך די שכל מוליד זיין על ידי הדעת.

ווי אזוי דורך דעם וואס ער האט זיך מתבונן זיין אין דער מח הגשמי בגדולתו אשר אין חקר, און דורך די מח, דורך דעם וואס ער טראכט זיך אריין אין גדולתו פונעם אייבערשטן, איז דורך מח הדעת איז מען מוליד מידות, דאס האט מען געלערנט אין פרק ג', אז פון מח חכמה און בינה דאס איז אב ואם, אבער דורך די, כדי אז זאל זיין אמת'ע מידות, זאל זיין אמת'ע מידות דארף זיין דעת, די דעת איז דער ענין פון יתקע מחשבתו בחוזק, והאדם ידע את חוה, די ענין איז התקשרות, און ממילא דורך דעם וואס ער איז זיך מתבונן בגדולתו, און ס'וועט זיין דער מח הדעת, איז דאס איז גורם די ענין פון מידות, און ווי איז דער סדר פון מידות? איז רעדט ער די סדר פון מידות אז ס'איז דא יראת הוויה במוחו, און דערנאך איז דא פחד הוויה בלבו, און ערשט דערנאך איז דא דער ענין האהבה. איז בכלל ס'איז דא יראה און ס'איז דא פחד, וואס די חילוק צווישן יראה און פחד? איז דער ידוע, יראה איז במח און פחד איז בלב. יראה איז מהרחוקים שטייט, און פחד מהקרובים. איז דא ממילא אז מען זאגט, איז די ערשטע זאך איז ווען ס'איז דא יראה, די יראה קומט אויפן מח, דאס הייסט ס'איז דא א מח, אין מח איז דא א מורא. האט מורא. דערנאך איז דא וואס דער מורא קומט אראפ אין לב. און דער ווען די מורא קומט אראפ אין לב יעמאלט איז דאס א ענין פון פחד. דאס איז יראת הוויה במוחו, דערנאך איז דא פחד הוויה בלבו. און נאכדעם ווי ס'איז שוין דא די יראה און די פחד, איז יעמאלט קען ווערן אהבת הוויה בלבו. א מענטש זאל אנפאנגען האבן אן אהבה צום אייבערשטן. א נארמאלער מענטש זאל האבן א אהבה צום אייבערשטן, ער האט דאך אן אהבה צו עולם הזה, מ'רעדט דאך וועגן א מענטש וואס געפינט זיך אין עולם הזה, איז דער נאטירליכע אהבה זיינס צו עולם הזה, איז כדי אז ער זאל קענען איבערמאכן אז ביי אים זאל מער זיין אהבת השם, איז ווי ער שטייט אין דער תנועה פון האבן אהבה אין עולם הזה, איז ער נישט קיין כלי צו האבן אהבת השם, בפשטות. כדי ער זאל האבן א שייכות צו אהבת השם דארף ער פריער האבן יראה און פחד, וואס יראה און פחד דאס איז דער ענין פון ביטול, ער שטייט אין א תנועה פון ביטול פון זיין מציאות, נאכדעם ווי ער שטייט אין א ביטול פון זיין מציאות איז יעמאלט א שייכות אז ער זאל האבן ענין פון אהבה, דאס איז די פשטות הדברים, דעריבער דער סדר איז פריער יראה וואס דאס איז במוחו, דערנאך איז דא פחד הוויה בלבו, און דערנאך איז דא וואס איז דא דער ענין פון אהבת הוויה. און אין אהבת הוויה גופא איז דא די פארשידענע דרגות אין אהבת הוויה ווי עס עט באלד רעדן איז נאכאמאל יא סגייט אונז שווער עפעס כ'ווייס נישט פארוואס דאס איז אזוי סגייט שווער דער ענין דער ענין פון יראה פחד סגייט קומט אן שווער עפעס על כל פנים די נפש אלוקית האט חכמה און בינה, אוודאי האט זי חכמה און בינה, זי האט חכמת הוויה ובינתו, אבער אבער לפעול ממש, דער נפש אלוקית ווען ער איז זיך מתבונן בגדולתו מיינט עס, אז ער איז ממשיך די נפש אלוקית אין זיין מח, ער איז דאך א מענטש אין עולם הזה, און ווען ער איז זיך מתבונן בגדולתו, וואס מיינט ער איז זיך מתבונן בגדולתו? אז די נפ די די התבונ די די חכמה און די בינה פון נפש אלוקית ווערט נתגלה ביי אים אין מח. דאס שטייט דא. כ'מיין דאס איז א חידוש. ס'איז נישט פיין אן א חידוש דא. דאס איז לכאורה די גאנצע חידוש פון תניא. דאס איז געווען, מיר האבן גערעדט וועגן דעם טויזנט מאל. מען דארף עס פארשטיין גוט. ס'איז דא, ס'איז דא א מענטש, ס'איז דא א מענטש, ס'איז דא, דער מענטש טראכט וועגן דעם, דא א מענטש טראכט וועגן דעם. קען טראכטן וועגן גוטע זאכן, וועגן נישט קיין גוטע זאכן. אבער דאס אלץ, לכאורה איז ס'איז דא דער מענטש, און דער מענטש האט א כח פון טראכטן. דא רעדט מען דאך אז ס'איז דא עפעס א, אין א מענטש איז דא צוויי מענטשן.

אין אונזער קאפ און אונזער הארץ ווי מען געפינט זיך אין א גוף גשמי. דאס הייסט אז די נפש אלוקית זאל מאיר זיין ביי אונז אין א גוף גשמי. ווען מען רעדט וועגן, ווען מען רעדט הייסט עס אז מען וויל אז די די די נפש אלוקית וויל. די ערשטע זאך די נפש אלוקית וויל באלעבאט ווערן איבער די גוף. אז די גוף זאל זיך נישט וואגן צו צו טון עפעס א זאך וואס איז היפך הרצון. דאס איז די ערשטע זאך, דאס איז די ערשטע זאך וואס נפש אלוקית וויל, אז אז ס'זאל זיין סרים למשמעתה און בטלים אליה און מרכבה און אלע עניינים, דאס איז אלס די באלעבאטישקייט פון די נפש אלוקית איבער איבער דעם גוף. דערנאך וויל זי אויכעט נישט נאר באלעבאט ווערן איבער די גוף, זי וויל נתגלה ווערן אין דעם גוף. וואס מיינט נתגלה ווערן אין די גוף? אז אירע בחינות און אירע לבושים זאלן זיך אנטון אינעם גוף, ווי אזוי טוט זיך אן אינעם גוף? דורך דעם וואס דער גוף, די נפש אלוקית, דער גוף טראכט בפועל ממש, דער מענטש ווי ער געפינט זיך אין א גוף גשמי טראכט וועגן דעם אייבערשטן, מתבונן בגדולתו, און דורך דעם איז ער מוליד יראת הוויה במוחו, דאס מח הגשמי, און על דרך זה פחד הוויה בליבו, דאס הלב הגשמי. דערנאך אין דער אהבה, דאס אלץ און דאס אלץ די גילויים פון נפש אלוקית ווי זיי ווערן נתגלה אינעם גוף, דאס לכאורה די פשט, נישט לכאורה דאס איז די פשט, אן א לכאורה, דאס די תלת מוחין שבראש, נאכאמאל, תלת מוחין שבראש יהיו ממולאים מחבד שבנפש אלוקית, ס'איז דא א נפש אלוקית וואס האט אין זיך חבד, און די תלת מוחין שבראש זאלן זיין אנגעפילט פון דעם חבד. וואס איז דאס חבד? שהיא חכמת הוויה ובינתו. חבד, די חבד פון נפש אלוקית איז חכמת הוויה ובינתו. און להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר ואין סוף. ולהוליד מהן. און דורך דעם וואס ער וועט זיך מתבונן זיין, דאס הייסט דער נפש אלוקית זיך אנפילן

ס'דא חכמה און ס'דא בינה און ס'דא דעת. דאס איז די תלת מוחין, תלת מדרגות אין שכל. שטייט, שטייט, אין חסידות, א פונקט ווי ס'דא דריי כוחות, איז אויכעט דא בגשמיות דריי מוחין. ס'דא דריי מוחין. ס'דא דער מח החכמה, דער מח הבינה און מח הדעת. ס'דא, כ'מיין עס כאפט אויך, כאפט כאילו ווייסט איך א. עפעס אביסל דבדיחותא, די פריערדיקער רבי שרייבט אין עפעס א מאמר א הוכחה אז ס'איז דא דריי באזונדערע מוחין פאר חכמה בינה און דעת, ווייל מ'זעט כמו שרואים במוחש אז א מענטש איז זיך מתייגע במח החכמה און ער ווערט פארמאטערט און ער קען נישט ממשיך זיין, אבער ער קען ממשיך זיין מיט מח הבינה. אזוי שטייט דארט כמו שרואים במוחש. כמו שרואים במוחש איז על כל פנים איז דא דריי מוחין דא דריי מוחין ס'איז דא דער דא דריי כוחות חב"ד און נאך איז דא דריי מוחין דאס איז ערשטנס איז ממילא ער איז זיך מתבונן חכמת הווי' ובינתו איז בין גדולתו און דורך דעת איז ער מוליד יראה נו איצט אין די יראה גופא איז דא צוויי מדרגות אין יראה ס'איז דא די יראה ווי די יראה בכללות קומט אראפ אין מח דאס איז יראה איז א תולדה פון שכל, אבער דער יראה ווי ס'איז נולד מהשכל, נולד מהחכמה און בינה ודעת, איז דא ווי דער יראה ווערט נתגלה אין די מח, וואס איז עפעס א סתירה, וואס איז די סתירה אז דער שכל וואס איז מוליד דער יראה איז אין מח, און די יראה וואס קומט איז אויך אין מח, וואס איז נישט קיין סתירה. די יראה בכללות איז א מח. אה? וואס מיינט הסכמה? די פרעגסט וואס די גדר פון יראה במח? ס'איז דא מענטשן וואס האבן מורא פאר דעם וואס די וועלט ווערט ווארעמער. דאס איז איין סארט, איך אומרים? התחממות גלאבאלי. עס איז דא אמאל א מענטש וואס איז דא א הונט וואס בילט לעבן דיר, מען האט אויכעט מורא. דאס איז אן אנדער סארט מורא, יא? דאס איז א מורא במח, און דאס איז א מורא בלב. איז להבדיל, אלף אלפי הבדלות, איז דא מען האט מורא פארן אייבערשטן. מען האט מורא פארן אייבערשטן, יראת הוויה במוחו, ס'איז דא א אייבערשטער מען האט פאר אים מורא, און דערנאך איז דא וואס מען ציטערט פאר אים, און דאס איז א גדר פון פחד הוויה בליבו, דאס איז די חילוק, דאס איז יראת הוויה במוחו. ביי אהבה שטייט אז אמת ס'איז דא מושג אז אהבה וואס איז דא בתעלומות ליבו ומוחו, דארטן שטייט דער לשון בתעלומות ליבו ומוחו שכך יאתה שתכלה אליו נפש כל חי, דער לשון וואס איר זאגט דא, דאס איז א לשון וואס שטייט אין פרק טז, דאס מיינט איר מסתמא. על כל פנים, ווי שטייט אל תבלבל אותי בפרטים.

פייערדיגע אהבה, להיות כלתה נפשו, אז די נפש זאל זיך ציען, זאל זיך אויסגיין, בחשיקה וחפיצה לדבקה בו באין סוף ברוך הוא, בכל לב ונפש ומאד, דאס איז בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, און דאס זאל זיין נישט סתם פון די דרויסענדיגע חלק פון די הארץ, נאר מעומקא דליבא שבחלל הימני, דאס איז די סדר. דאס וויל די נפש אלקית, נפש אלקית שאיפה איז זי וויל האבן צוויי, נאכאמאל צוויי זאכן, לאמיר נאכאמאל אויסטייטשן, די ערשטע זאך איז וויל זי אז דער גוף זאל זיין אינגאנצן געבאלעבאטעוועט דורכן נפש האלוקית, עס זאל זיין סרים למשמעתה ובטלים אליה, און זאל זיין מרכבה, און זי וויל אויכעט אז אירע כוחות, אירע בחינות, און אירע לבושים, זאלן זיך אנטון אין דעם גוף, אין דעם גוף, און נאר זי זאל זיך אנטון אין די גוף, און ולא יבא זר בתוכם חס ושלום, אז עס זאל נישט זיין קיין אנדערע זאך וואס זי זאל זיך אנטון אין די גוף, דאס הייסט אז דער שכל זאל זיין אינגאנצן אנגעפילט מיט טראכטן וועגן אלוקות, וועגן דעם זאל ער טראכטן, וועגן טראכטן וועגן אלוקות, ער זאל נישט טראכטן וועגן געלט, ער זאל טראכטן וועגן אלוקות. און ממילא אז ער וועט זיך מתבונן זיין אין אלוקות איז דורך דעם וועט ביי אים מאיר זיין יראת הוויה במוחו ופחד הוויה בליבו, און דערנאך איז דא דער אהבת הוויה וואס וועט זיין מיט א רשפי שלהבת להיות נכספה וגם כלתה נפשו בחשיקה וחפיצה לדבקה בו באין סוף ברוך הוא בכל לב ונפש ומאד מעומקא דליבא שבחלל הימני נאך טייטשט ער אויס נאך מער שיהיה תוכו רצוף אהבה זאל זיין די תוכו זאל זיין רצוף אהבה, וואס מיינט רצוף? רץ טייטש פליסן, זאל זאל פליסן מיט אהבה, און זאל זיין מלא, ער זאל זיין אנגעפילט, כ'ווייס נישט, מלא, און דערנאך עס זיין גדוש, זאל זיך איבערגיסן, וואס איז דא דער ענין פון איבערגיסן? עד שתתפשט גם לחלל השמאלי.

וואס דאס איז יסוד המים הרעים שבו, שהיא התאווה שבקליפת נוגה, ס'איז פונקט ווי ס'איז דא דער אהבה פון נפש אלוקית, איז דא דער תאווה פון נפש הבהמית, ס'איז דא תאווה פון נפש הבהמית, איז דא די נפש אלוקית וויל אז איר אהבה זאל זיך אזוי שטארק איבערגיסן אין דער חלל הימני אז ס'זאל זיך איבערגיסן צום נפש הבהמית, אז ס'זאל זיך איבערגיסן גם לחלל השמאלי,

באלד, לאמיר לערנען אינעווייניג.

אז זי זאל האבן אזא סארט אהבה פריער דער אהבה זאל זיין א אהבה כרשפי אש, נכספה וגם כלתה נפשי, דערנאך דער אהבה זאל צוקומען צו אזא מין סארט אופן אז עס זאל זיין מלא וגדוש, ביז זאל נתפשט ווערן אויך נפש הבהמית, אז די נפש הבהמית זאל אויכעט זיך איבערקערן אז איר אהבה זאל ווערן אויכעט אן אהבה צום אייבערשטן. איצטער ווי אזוי ווערט עס? איז נישט די פשט ווייל ס'איז דא מערער אהבה, ווי אזוי ארבעט עס מערער אהבה? האסט אסאך אהבה, האט אסאך אהבה, פריער רעדט מען דאך א אהבה כרשפי אש, נכספה וגם כלתה נפשי, נאר מען רעדט וועגן אן אנדערע מדריגה אין אהבה, דאס גייט ער דאך אויסטייטשן אז ס'איז דא א דרגה, ס'איז, מען דארף עס אויס מסביר זיין, ס'איז דא אן אהבה פון כרשפי אש, און ס'איז דא אן אהבה בתענוגים, ס'איז אן אנדערע סארט אהבה, איז אן אהבה כרשפי אש, הגם. אז דאס קען זיין א געוואלדיגער אהבה, אבער דער אהבה וועט נישט איבערמאכן די פשטות, וועט נישט איבערמאכן די נפש הבהמית. אבער כדי אז דער אהבה זאל צוקומען, זאל זיין עד כדי כך, אז זאל זיין איבערמאכן די נפש הבהמית, אז די אהבה פון נפש הבהמית זאל זיך אויכעט איבערבייטן צו קדושה, און דאס ווערט נאר דורך אן אהבה וואס ווערט אנגערופן אהבה בתענוגים, און דאס ווערט אמאל אנגערופן אהבה כמים. דאס טייטשט ער אפ.

ס'איז דא אזא מעגליכקייט אז א מענטש וואס האט תאוות נפש הבהמית, אז די תאוות נפש הבהמית און די נפש הבהמית אליין, אנשטאט זי זאל האבן א תאווה צו ענייני עולם, זאל זי האבן א זאל זי האבן א תאווה צו אלוקות. אזוי שטייט. כמו שכתוב בכל לבבך בשני יצריך. איז אויף דעם טייטשט וואס מיינט בשני יצריך, אז די נפש הבהמית זאל אויכעט ליב האבן דעם אייבערשטן. בקיצור. איז די נפש אלוקית מעוניין, איר שאיפה איז, אז די נפ, אז, אז זי זאל האבן אינגאנצן, די, די קאפ זאל זיין אינגאנצן אנגעפילט מיט התבוננות אין אלוקות, און דורך דעם זאל זי מעורר זיין א ענין פון יראת הוויה במוחו, און פחד הוויה בלבו, און דערנאך זאל זיין אהבה כרשפי אש, שלהבת, זאל זיין א אופן פון נכספה וגם כלתה נפשי. און דערנאך נאך מערער, אז זי זאל קומען צו אזא מין סארט אהבה אז זאל זיין תוכו רצוף אהבה, זאל זיין מלא און וגדוש, ביז ס'זאל זיך איבערגיסן אויכעט צום נפש הבהמית, אז דער אב, די מים פון די נפש הבהמית זאל זיין לאכפיא לסטרא אחרא, און זאל זיך נתהפך ווערן לקדושה. דאס זאגט ער. דאס זאגט ער. און ווי אזוי ווערט דאס? דאס איז והיינו. שיבא ויגיע, שיעלה ויבא ויגיע, למדרגת אהבה רבה וחיבה יתירה ממדרגת אהבה עזה כרשפי אש. דאס הייסט, ווען מען זאגט אז עס זאל זיין תוכו מלא וגדוש, זאל זיין אזא מין סארט אהבה וואס גיט זיך, גיסט זיך איבער, מיינט דאס נישט צו זאגן אז ס'זאל זיין מערער אהבה, ס'מיינט אז ס'זאל זיין אן אנדער סארט אהבה, ס'דא אן אהבה, וואס דער אהבה איז אן אהבה וואס איז, אנשטאט זאל זיין אן אהבה כרשפי אש, זאל זיין אזא מין סארט אהבה רבה וחיבה יתירה, יתירה ממדרגת אהבה כרשפי אש, והיא הנקראת בכתוב אהבה בתענוגים. דאס ווערט אנגערופן א ענין פון אהבה בתענוגים, להתענג על הוויה מעין עולם הבא. און ממילא דא לערנט מען דא אז ס'דא צוויי סארטן אהבות.

און אהבה כרשפי אש וועט נישט איבערמאכן נפש הבהמית מה שאין כן אהבה בתענוגים דאס האט שוין א אהבה וואס קען זיין אז זאל זיין מלא וגדוש דאס שטייט דא. ער רעדט נישט ווי אזוי מען קומט אהינצו.

שיעלה ויגיע למדרגת אהבה רבה, והיינו שיגיע למעלה מדרגת אהבה רבה, דאס איז די אויסטייטש פון מלא וגדוש. דאס איז ווי אזוי ווערט מלא וגדוש דורך יגיע למעלת אהבה רבה. לאמיר נאר אויסטייטשן. דאס איז דאס איז דא א זאך וואס איז א וויכטיגע זאך צו פארשטיין. איך ווייס נישט צו איך קען עס גוט קלאר מסביר זיין, צי איך פארשטיי קלאר. אבער דער ענין איז אזוי. ס'דא אן אהבה וואס א מענטש ציט זיך צו עפעס. ער ציט זיך צו עפעס.

אויב אויב ס'וואלט אים נישט דערנומען וואלט ער עס דאך נישט געוואלט. איז דאס וואס ער וויל דאס נעמט זיך ווייל ווייל דער ענין האט אים דערנומען. אבער לאידך, וויבאלד ער קאכט זיך אין דעם, ער קאכט זיך אין דעם. און ווי אזוי קאכט זיך? אין זיך אליין קאכט מען זיך נישט. ער קאכט זיך אין דעם מיט דער טייטש אז ס'איז דא אן ענין וואס דער ענין איז ווייט פון אים, און ער דערהערט דעם ענין, און ער ציט זיך צו דעם ענין. און ער ציט זיך צו דעם ענין און דעריבער טומלט זיך דער ענין. מה שאין כן ווען ס'איז דא אן אהבה בתענוגים מיט דער טייטש איז, ס'ברענגט זיך אמאל א משל, כ'ווייס נישט, דעם משל פארשטיי איך נישט פונקט, אבער אזוי שטייט דער משל, אז א מענטש למשל זעט א שיינע בילד, ער זעט א שיינע בילד, און דער בילד האט אים, האט אים שטארק דערנומען, און עד כדי כך אז ער ווערט פארלארן אין דעם בילד, ער ווערט פארלארן אין דעם בילד, איז די פשט ער ציט זיך צו דעם בילד? פשט עס איז דא א געוויסער דער בילד האט אים שטארק דערנומען, און ס'קען זיין א מציאות פון א מענטש וואס וועט קוקן אויף א בילד א שעה צייט, עפעס אזוי שטייט, כ'ווייס נישט, איך פארשטיי, מסתמא דארף מען האבן מענטשן וואס פארשטייען אין בילדער, איך מיין עפעס פארשטיין עפעס אין ענין, איך ווייס, ענין הציור, עפעס ענין הציור איז עפעס א גרויסע ענין. אבער לאמיר רעדן א ניגון, א ניגון קען מען זעלבסט שכל'דיגער פארשטיין, ס'דא עפעס א ניגון, ער האט זיך פארלארן אין א ניגון, נישט ער ציט זיך צו דעם ניגון, ער האט זיך פארלארן אין דעם ניגון, איז דאס דער ענין פון אהבה בתענוגים מיט דער טייטש, ער האט אן אהבה צו א זאך, און ער איז נהנה פון דעם זאך, און ער נהנה פון דעם זאך אין אזא מין סארט אופן, אז ער האט זיך צוגעקלעפט צו די זאך, די זאך האט זיך צו אים צוגעקלעפט, און ממילא הערט זיך נישט קיין טומלעריי, ס'הערט זיך נישט קיין טומלט, פארקערט, דער טומלט הערט זיך ווייל ער איז ווייט, א טומלט, ווען א מענטש ציט זיך צו א זאך, איז מצד אחד פארוואס ציט ער זיך, ווייל ער דערהערט דעם ענין, אבער לאידך דאס וואס ער ציט זיך און ס'טומלט זיך אז ער ציט זיך, ס'איז דא א משל גשמי שטייט אין חסידות אבער ס'איז א משל גשמי מ'דארף פארשטיין דעם ענין, משל שטייט אזוי אז ס'דא ס'דא פייער און ס'דא וואס די פייער ברענט ס'דא האלץ וואס ברענט און ס'דא וואס וואס וואס ס'דא א שמן מיט א קנייטל און ברענט אויכעט ס'דא האלץ וואס ברענט און ס'דא שמן וואס ברענט דורך א קנייטל.

פייער איז א איידעלע זאך, פייער איז א איידעלע זאך צווישן א דבר גשמי, א דבר גשמי פייער איז נישט קיין רוחני, אבער אין גשמי גופא איז דאס די איידעלסטע פון די פון די פיר פון די פיר פון די פיר זאכן, פון אש רוח מים און עפר איז דאך אש, אויל, שמן, און על דרך זה האלץ איז א גשמיות'דיגע זאך, וואס טייטש אז ס'ברענט? אז ס'ברענט איז דער טייטש. אז דער דבר גשמי ווערט פארלארן אין דער אש וואס איז לגבי דער גשמי מער רוחני. דאס טייטשט ברענען. ברענען איז דער טייטש אז דער האלץ ווערט פארוואנדלט, איך ווייס נישט צו ס'איז דער ריכטיגע ווארט, ס'ווערט פארלארן, ס'ווערט פארלארן אין דעם פייער. און על דרך זה די ביימל, די שמן. ווערט אייכעט פארלארן אין דעם פייער, איז איצטער די עץ וואס דאס איז א גשמי ביותר, א דבר מגושם ביותר, איז כדי אז דער אש זאל זיך פארלירן אין דעם פייער, טומלט זיך, ווייל דאס איז היפך די איר ענין, דער האלץ איז דאך גאר א גשמי, ס'איז א גשמי מגושם ביותר, און די פייער איז דאך א ענין רוחני, איז כדי פון דער האלץ. זאל ווערן פייער טומלט זיך, מה שאין כן די שמן איז דאך אויך א גשמי, ס'איז נישט קיין רוחני, לגבי די אש איז זי דאך א גשמי, אבער זי איז דאך נישט אזא מגושם אזוי ווי די האלץ, איז דעריבער אז דער שמן זאל זיך פארלירן אין דעם פייער טומלט זיך נישט. אקעי, פרעגסט פארוואס איז נישט אזא מגושם?

איך פארשטיי שמן און נישט פייער, מען רעדט נישט אז שמן, ער פרעגט פארוואס איז שמן מער איידל, מער איידל, אקעי אקעי בסדר. אה? איך זאג, דאס איז נאר א דוגמא צו פארשטיין אז ווען איין זאך ציט זיך צו אן אנדערע זאך, און וואס ווייטער ער איז איז אלץ מער טומלט, וואס ווייטער, דאס הייסט מצד אחד דאס וואס ער ציט זיך איז דאך א ראיה ביי אים הערט זיך דער ענין, אויב ס'וואלט זיך ביי אים נישט געהערט וואלט עס דאך נישט געצויגן, אבער א מענטש שטייט אין א תנועה אז אז ער טומלט, ער טומלט פארן אייבערשטן, דאס איז געוואלדיג, דאס איז געוואלד, דאס איז דאך א ראיה אז דער אייבערשטער הערט זיך ביי אים, דאס וואס ער טומלט און און ער ציט זיך צו אלוקות מיט מיט גאנצע העוויות, איז דאס א גרויסע זאך, ווייל הא ראיה, פארוואס ציט ער זיך, ווייל דער אייבערשטער הערט זיך ביי אים, אבער דאס וואס ער טומלט. און דאס וואס ס'איז דא די העוויות איז דאך א ראיה אז ער ווייט, והא ראיה ער דארף טומלן, מה שאין כן דא א מציאות פון אימעצען וואס ביי אים דער ענין ער האט זיך ער האט זיך פארבונדן מיט אלוקות, אלוקות הערט זיך ביי אים באופן כזה אז אז ער טומלט נישט ווייל דער ענין איז ביי אים נקלט געווארן, און דער ענין ווערט אנגערופן אהבה בתענוגים. בקיצור ווען א מענטש ציט זיך צו עפעס. איז דאס איז אהבה כרשפי אש, איז דאס מצד אחד, כ'מיין מיינסט אז זיי, ווייס איך, מ'קען דאך נישט מבטל זיין די ענין פון אהבה כרשפי אש, נישט טייטש ביי אונז, אז ס'ביי אונז וואלט מער געווען עפעס אן אהבה כרשפי אש, וואלט געווען גאר גאר א געוואונטשענע זאך, כ'מיין נישט חס ושלום וואס מ'איז מבטל אהבה כרשפי אש, אן אהבה כרשפי אש איז גאר גאר א געוואונטשענע זאך בכלל, און בכלל סרים למשמעתו איז אויכעט א געוואונטשענע זאך.

האט מען עס געגעסען מיט א מיט א התפעלות, ס'איז נישט געווען עפעס א זייער, דער דער אתכפיא האט זיך נישט אזוי שטארק אנגעהערט דארטן ביי יענעם ביי יענעם דאס, איז דער וואס האט געבראכט דעם עסן האט כאילו געמאכט א א קאמענט, ער האט געמאכט עפעס אזא באמערקונג, עפעס בחורים לערנען חסידות, עפעס קאכן זיך אין עסן, כאילו ווייסט דאך ער איז עפעס אזא איידלער מענטש,

עסן גארנישט בכלל, האבן נישט וואס עסן, האבן קיינמאל נישט וואס עסן, נעכטן האבן זיי נישט געהאט קיין ענדיג, מארגן וועלן זיי נישט האבן קיין ענדיג, און היינט האבן זיי ענדיג, און ממילא האבן זיי זיך געטומלט, דו, דו האסט נעכטן געגעסן ענדיג, היינט, מארגן וועסטו עסן ענדיג, און דאס וואס דו טומלסט נישט מיט דעם, איז נישט די פשט איז ווייל דו ביסט איידל. פשט איז אז דו מיט די ענדיג איז איין זאך, עד כדי כך אז והא ראיה אז ס'וועט נישט זיין קיין ענדיג וועסטו דאך אינגאנצן פארלוירן ווערן. פארוואס וועסטו פארלוירן ווערן ווייל ס'איז נישט דא קיין ענדיג? ווייל דו ביסט די ענדיג, דו ביסט דאך אליין די ענדיג. און ממילא דאס וואס זיי טומלן פון דעם ענדיג פשט אין הכי נמי איז נישט קיין שיינע זאך, זיי וואלטן נישט געדארפט טומלן. אבער פשט איז ס'איז אינדרויסן, איך זאג עס נישט איבער באמת גוט. דאס הייסט מען רעדט איצטער עס איז דא א חיצונית'דיגע זאך וואס וואס איז אויף דיר פועל. דא רעדט זיך מען רעדט איצט אין קליפה פארקערט די ענין פון חיצונית וואס איז דערביי פועל. יעס עס איז דא אמאל וואס מען איז אזוי פארבונדן מיט די קליפה אז דו פילסט נישט אפילו א צי ווייל דו מיט די זאך איז איין זאך. ס'איז דא באמת דער ווארט וואס איך זאג איצט דאס איז א מעשה אבער ס'איז באמת א מפורש'ע קונטרס העבודה. אין קונטרס העבודה אין פרק ב', דארט אין באוואוסטע פרק אין קונטרס העבודה, וואס ער רעדט וועגן פארשידענע עניינים, וועגן דער עניין פון פון זהירות אין מחשבה דיבור ומעשה, איז דארטן רעדט ער טאקע אז ס'איז דא אזענע דארטן אזענע וואס וואס טענה'ן אז הגם אז זיי זעען זאכן אבער ס'איז ביי זיי נישט גורם קיין התפעלות, דאס הייסט עס איז ביי זיי נישט גורם קיין התפעלות הנפש. ממילא דארפן זיי נישט זיין נזהר פון דעם, און ער שרייבט דארטן פארקערט, אז דאס וואס איז נישט גורם קיין התפעלות הנפש איז ווייל זיי זענען אזוי מקושר מיט קליפה עד כדי כך אז זיי ווערן נישט נתפעל, דאס הייסט דאס הייסט זיי זענען איינגעבאקן אין דעם ענין, ס'דא א מציאות וואס מען ווערט אריינגעבאקן אין דעם ענין, להבדיל דא איז אויכעט די זעלבע זאך, ס'דא א מציאות וואס א מענטש דערהערט אלוקות, אבער ער איז ווייט דערפון, דאס הייסט ער דערהערט אלוקות, וויבאלד ער דערהערט אלוקות ממילא שטייט ער אין א התפעלות אין אן אופן פון אהבה און אהבה כרשפי אש און א רשפי אש בוערה, א ברענעדיגע פייער, אבער דאס די פשט איז ווייל ער ער דערהערט אלוקות אבער ס אבער ער איז ווייט, דערנאך איז דא א מענטש וואס וואס ער ווערט אויף אזוי ווייט פארבונדן מיט אלוקות, עד כדי כך אז ס'טומלט זיך שוין נישט, ס'טומלט זיך נישט, ער שטייט אין אזא פארבונדנקייט מיט אלוקות אז ס'ווערט בבחינת אן אהבה בתענוגים, דאס הייסט ער איז זיך מתענג מיט אלוקות, ער איז זיך מתענג מיט אלוקות. איז דער ענין אז די נפש הבהמית זאל זיך איבערמאכן, איז דאס דארף מען אויכעט פארשטיין, כדי אז די נפש הבהמית. ווי אזוי קומט מען אן צו אהבה? בתענוגים. בפשטות הדברים איז דאס א מתנה מלמעלה. בפשטות אהבה כמים איז א מתנה מלמעלה. דער ענין פון אהבה בתענוגים איז דאס א ענין פון עולמך תראה בחייך, און דאס איז נישט עפעס א זאך וואס מען קען דורכקומען דורך עבודה. בפשטות. און דא רעדט ער נישט וועגן עבודה, דא רעדט ער וועגן די שטרעבונגען פון נפש אה, דאס איז דער ווארט.

ארייט, דאס איז נישט אויף יעצט, איך מיין פשוט עס איז שפעט, דאס הייסט ס'איז דא אן אהבה וואס מען ציט זיך צו עפעס ווייל יענער זאך איז א גוטע זאך. איז מצד נפש אלוקית ווילט זיך דאס, מצד נפש הבהמית ווילט זיך יענץ. ס'דא אמאל אן אהבה וואס מ'ציט זיך צו דעם, נישט ווייל דאס איז א גוטע זאך, ווייל דאס ביסטו. דער אהבה וואס ווערט אן אהבה בתענוגים איז דארטן שוין נישט קיין פשט איך צי זיך דארטן. דער טעם, איך זיך פארלארן אין דער אהבה, ווייל דער אהבה בין איך. דאס בין איך. נאר אז דאס בין איך, איז יעמאלט וועט זיך בייטן נפש הבהמית אויכעט. אז אז אז איך צי אז איך בין וואס איך בין, נאר וואס, דאס געפעלט מיר, ס'איז א גוטע זאך, איך צי זיך אהינצו, איז מצד נפש אלוקית צי איך זיך צו דעם, מצד נפש הבהמית צי איך זיך צו דעם. איז אין הכי נמי, יעצט איז מער די נפש אלוקית, ממילא צי איך זיך צו דעם, אבער ס'איז זיך נישט פארלארן. אז בעצם איך צי זיך צו גוטע זאכן, א גוטע זאך צי איך זיך צו אים, איך דערהער אז דאס איז גוט ממילא צי איך זיך אהין, מה שאין כן באמת אז ביי מיר טוט זיך דערהערן אז דאס איז גוט, און מצד א געוויסער מיין אנדערע נפש איז דאך דא אז דאס איז גוט, און יעמאלט וועט זיך דאס ענדערן. מה שאין כן אבער ווען א מענטש האט אהבה בתענוגים איז דער אהבה בתענוגים איז דער טייטש אז זיין מהות האט צו טון מיט אלוקות, דאס איז ער מיט אלוקות האט זיך פאראיינציגט, נישט אין א אופן אז ס'דא ער און ס'דא דער אייבערשטער און ער ציט זיך אהינצו, נאר דער אייבערשטער מיט ער איז געווארן איין זאך, על ד, הא? איך מיין ער האט בחירה, יעדער איינער האט בחירה.

די ערשטע יארן געדענק איך פלעגן קומען אסאך קאלעדזש סטודענטן קיין ניו יארק צו קיין ניו יארק איז ער פלעגט רעדן ער פלעגט רעדן פאר די ס'וועט אנגערופן ווערן א פגישה היינט איז דאס אזא שבת א ווייסט, איז געווען דארטן איינער א בחור וואס האט זיך אנגערופן מ'האט גערעדט וועגן רעבן אביסל ווייסט מען וואלט וויסן צו די רעבע צו די רעבע קען מאכן א טעות אדער נישט מאכן א טעות ווייסט מען פארשידענע עניינים האט ער געפרעגט דעם האט ער געפרעגט צו די רבי האט א מחק אויף זיין פענסיל צו ער האט א שרייבער צו ער האט אויכעט צו עס איז שייך אז ער זאל שרייבן עפעס און עס מוחק זיין צי נאכדעם ווי ער האט געשריבן קען ער עס נישט מוחק זיין.

קען זיין אז דער רבי קען מאכן א טעות, איך ווייס נישט. אבער איך בין זיכער אז דער טעות וואס ער וועט מאכן וועסטו זיך נישט כאפן אויף דעם. נישט אין די סארטן טעותים. דאס נישט פשט ער וועט מאכן א טעות אין דער וועלט וואס דו פארשטייסט וואס א טעות איז. ס'איז אין אן אנדער וועלט. ס'איז א טעות אין אן אנדער וועלט. ס'איז א גוט ווארט. על כל פנים, דא האלטן מיר. מיר האלטן בא אהבה בתענוגים. דאס איז לכבוד די לג בעומר. ס'איז דא די אהבה כרשפי אש דאס איז דא פארבונדן מיט די מיט די מיט די פייער, נאך איז דא די אהבה בתענוגים דאס איז מסתמא די דאס וואס מען עסט נאכן פייער. גוט.